ס רעזשימען, איז דער מענטש אין א גרויסער מאס זייער געפאלן, צעדרויבלט געווארן, זיך פארלוירן. מיין וועג אין שרייבן איז געווען צו מאנען, און אויף א קינסטלערישן אופן צו דעמאסקירן, קריטיקירן און אויפדעקן די פעלערן פון די געפאלענע ברואים. כ'האב נישט געזוכט זיך צו נוקמ'ען אין דעם מענטשן חס וחלילה, כ'האב אויך ניט ווי ס'איז דער דרך ביי היינטיגע שרייבער געזוכט אים צוצוטשעפען א פרעמדן לונג-לעבער אויף דער נאז,

און אמאל האבן זיי געקענט אפילו, אמאל האבן זיי גע'עקל'ט אפילו, אבער ס'איז געטון געווארן אן דעם פאסמאקעווען זיך ווי מ'פאסמאקעוועט זיך עס היינט. נאר דאס איז געווען ווי געזאגט אין פאר-מלחמה'דיגע יארן, נאך דעם געוואלדיגן חורבן און אומקום האב איך דערפילט אז ס'וועט זיין א פארברעכן אויב כ'וועל צוליב א חשק צו באפרידיגן מיינע אינדיווידועלע שרייבערישע אמביציעס גיין אויף א וועג וואס איז נישט גערעכט צו די אומגעקומענע. דער וועג פון נעגאטיוו ארויסברענגען די סביבה פון די וואס האבן אריינגעקוקט דעם טויט אין די אויגן אריין, וואס זייערע קערפער זענען פון פייערן ארומגעכאפט געווארן ביי דער שוועל פון קרעמאטאריע איז נישט דער ריכטיגער וועג. און ווער בין איך איך זאל פון זיי מאנען א דין וחשבון פארן עבר? און ווער בין איך וואס זאל זיי מאנען? אזוי אבער אויך טובל'ן זיי אין שמן זית'דיגער קדושה האט מיר נישט אויסגעזען צו זיין דער ריכטיגער און צוגעפאסטער דרך, כ'האב געפילט אז ס'איז דארט פאראן א קדושה וואס מוז הייליג אויסגעשוויגן ווערן. און אין מיינע ארומען אויף מיינע וואנדערונגען האב איך נישט געקענט געפינען קיין סטימול וואס זאל מיך ארויסראטעווען פון דער דילעמע. וויל איך נישט זאגן חלילה אז ס'נישטא אין קאנאדער אידנטום קיין פאזיטיווע סטימולן און צייכענס פון ווערטפולער אידישקייט. איך שאץ זייער אפ אט דעם ממש העראאישן פארמעסט פון אסאך יחידים אנצוהאלטן א אידיש לעבן אין וואספארא פארם עס לאזט זיך נאר. איך אנערקען זייער אויפטוען אויף גאר אסאך געביטן, און איך פאלג נאך מיט אן אינערליכן ציטער זייער טראגיש זוכן אן אנהאלט, און זייער זוכן זייער אידענטיטעט ווי עס פירט זיך דא צו זאגן. דאך איז עס איינע פון די טראגישע קאמפליקאציעס וואס כאטש מיין גראדליניקער קאפ הייבט נישט אן צו פארשטיין, באוואונדער איך עס ערגעץ שטילערהייט אין זיך. ערגער איז וואס איך קען נישט פארטראגן דעם בילד און רעש פון ארום, קען נישט אויסהאלטן פון דער וואולגאריטעט וואס איז א געטרייער נאכפאלגער פון אויבערפלעכליכע אסימילאציע, און קען נישט שלום מאכן מיט דער אויסגעליידיגקייט פון אמת'ע ווערטן. אין אט דעם קלעם האב איך מיר געפרואווט פארגעסן, פארשפילן אין שאך, פארן אויף ווייטע נסיעות אויף די שפורן פון נישט געפונדענער צייט, און אפט געסטראשעט זיך אליין אז איך גיי מיך אפגט'ן מיט דער ליטעראטור. נאר אויפן ארט פון גט'ן זיך האב איך גאר חתונה געהאט. און ווייל איך בין אים און ווייל איך בין איצט אויפריכטיג וויל איך דא קלאר זאגן, בלויז א דאנק מיין ליבער פרוי שושנה איז מיר געלונגען צו מאביליזירן אט די גייסטיגע רעזערוון וואס באווארענען דעם דיכטערישע ווארט און העלפן ראטעווען די האפנונג פון פינסטערע אטענטאטן. כ'טראג ארום אין קאפ אסאך ברייטפארנעמיגע וויזיעס און עס ווארעמען מיך ווייטגרייכנדיגע אמביציעס וואס באפליגלען מיך אפט, נאר צום באדויערן איז מיר געבליבן ווייניג צייט, צו ווייניג צייט. איך דאכט זיך פארטיג ארויס אבער אויף זייער קנאפע פריי צייט, און ווען איך קום אהיים נאך א לאנגן טאג פון ארבעט און זעץ זיך אוועק ביים באליבטן טיש אין קיך צו שרייבן, שטייט מיין פרוי לעבן מיר און זוכט דערווייל עפעס א באשעפטיגונג. נאך א לענגערן ווארטן טוט זי א קוק אין מיין זייט אריין און זאגט, זע נאר, איך האב שוין באוויזן אויסצופרעסן זעכצן קליידלעך, און דו וואס האסטו געטון? האסט שוין זעכצן מאל אויסגעמעקט די זעלבע איינציגע שורה. א לויב צו גאט, זאג איך אביסל אומבאהאלפן, אביסל מיט א הלצה, א לויב צו גאט וואס דו שרייבסט נישט קיין קריטיק, א קריטיקער וואלט דערפאר געמאכט פון מיר אש און פאראך. און פילן פיל איך אז פונעם אש, פונעם חורבן אש, האב איך נאכנישט באוויזן זיך ארויסצוגראבן, נאָר דאָס פּנים מײַנס איז אַקעגן דער זון, און די זון װאַרט אױף מיר, אַזױ דוכט זיך מיר, איבער די אײביקע בערג פֿון ירושלים. האָט אונדז חבֿר חסיד געגעבן אַן אַרײַנבליק אין זײַן נשמה, און מיר דאַנקען אים דערפֿאַר.

וואלט געווען א לאנגער צעטל, און ווי איר ווייסט איז אונזער צייט באגרעניצט, בעטן מיר דעריבער אונזער פריינט מייקל גארבער אונז איבערגעבן וועגן די רעזולטאטן פון דער זשורי פאר דערציאונג.
א שיינעם דאנק חבר פארדס, און דערפאר נישט אויסציילן אלע מיינע מעלות. איך פיל אז מיינע קאלעגן אין די זשורי האבן מיר געטון א כבוד ווען זיי האבן מיר פארגעשלאגן צו זיין זייער שליח היינטיגן אוונט, אבער זיי האבן דאס געטאן מיט א כוונה פטור צו ווערן פון קומען אהער.

אפשר וואלט ניט געווען קיין עוולה ווען מען זאל האבן געזאגט גראדע היינט אן אל מלא רחמים פאר דעם טויט פון צוויי אידישע טעגליכע צייטונגען אין מאנטריאל. איך זאג עס מיט באוואונדערונג ווייל דאקטער ראזענפעלד און איך קומען גראדע פונעם זעלביגן געגנט אין ליטע, ער איז א חסיד איך בין א מתנגד, אבער אפשר אביסל בין איך א גרעסערער עניו ווי ער איז און איך האלט זיך נישט אזוי שטאלץ מיט אונזער שטאט, מיר האבן אויפגעטון אסאך באט מיר ווייסן אויך אז ס'נאך דא זייער פיל זייער פיל צו טון. איך בין א חסיד אין אין געוויסע פערזענליכע באציאונגען און איינע פון די איז מיין פעלא סטודענט פון מגיל, שלמה ווייסמאן. מיר האבן גראדואירט כמעט אין די זעלביגע צייט, אבער איך בין ארויסגעגאנגען פון מגיל אין אנדערע וועגן, און ער איז צוריקגעגאנגען. צו דער אידישער פאלק. כ'האב זיך אפילו מיט אים ארגומענטירט דאן, צו וואס דארף ער דאס? די די פעלד, די פראפעסיעס זענען געווען אפען און אזוי ווייטער, באט ער ווייסט אליין פארוואס ער האט עס געטון. און פאר פופציג יאר האט ער געגעבן זיין ענערגיע, זיין וויסן צו אידישער ערציאונג. און דעריבער.

פאר די ווארעמע גאסטפריינטליכקייט, אונזער אלע זיצונגען און באראטונגען זענען פארגעקומען ביי איר אין היים אין דער גאסטפריינטליכע היים, און פארשטייט זיך אז כיבוד האט נישט געפעלט, און אחרון אחרון דא איז דא א שטול א ליידיגע וואס האט געדארפט פארנומען ווערן פון מיסטער מלך מגיד, איינער פון די אנגעזעענסטע פערזענליכקייטן דא ביי אונז אין שטאט, ער איז פאקטיש געווען דער פארזיצער, איך בין געווען דער מיטפארזיצער. צוליב אומפאראויסגעזענע סיבות איז ער היינט נישט געקענט קומען. ער איז באמת געווען דער רוח החיים פון די גאנצע זאך, ער איז געווען זייער אקטיוו, און ער האט נישט דורכגעלאזט כמעט קיין איין זיצונג, קיין איין באראטונג, און זיינע עצות און זיינע מיינונגען זענען געווען זייער ווערטפול, און ער איז געווען פון אנהייב אן און ער איז איז געווען דער פארזיצער פון די גאנצע זאך, צום באדויערן איז ער היינט דא נישטא, לאמיר שיקן סיי יוכבד מגיד און מלך מגיד א רפואה שלימה פון אונז אלעמען. איך וויל דא באדאנקען די אלעמען נאכאמאל וועלכע האבן מעגליך געמאכט אט דעם פאנד, וועלכע האבן געטון אלץ און דווקא על מנת לקבל פרס נישט פאר זיך נאר פארשטייט זיך פאר די וועלכע זענען ווערד צו קריגן דעם פרייז. נאכאמאל א דאנק אייך, און יעצט באמת גרויסע פארגעניגן צו איבערגעבן די מתנה צו לערער איך רוף אים לערער כאטש ער איז מיין לערער נישט געווען א שאד איך קען שלמה ווייסמאן פון די לעצטע פיר צענדליג יאר איך געדענק נאך זייער גוט און איך האב עס אלעמאל פאר די אויגן

אייך איבערצוגעבן אט די מתנה פון אונז אלעמען.
ליבע פריינט, איך ווייס נישט צי איר האט געוואוסט אז איך וועל זיין א פרייז געווינער. ס'דאכט מיר אז אסאך פון אייך ווייסן אז צום באדויערן האב איך נישט קיין האלז די לעצטע פאר וואכן. ס'איז מעגליך אז מיין פארלוסט וועט זיין אייער געווינס. איך האף אז איר קענט מיך הערן. איך וויל אויסדריקן צוערשט מיין הארציקן דאנק דעם איניציאטיוו קאמיטעט פאר דעם יוד יוד סיגל קולטור פאנד, די מספיקים, דער יורי, די דא פארזאמלטע קאלעגן, פריינט און מיטארבעטער אויפן פעלד פון אידישער קולטור און דערציאונג, פארן כבוד און אנערקענונג וואס זיי טיילן מיר היינט צו. קיין אמת'ער, עכטער לערער און דערציער, ווי בכלל קיין שעפערישער מענטש, ווידמעט זיך נישט צו זיין לעבנס אויפגאבע מיט באשטענדיגער איבערגעבנקייט צוליב פריער אדער שפעטערדיגער אנערקענונג. אויב דאס אין וואס א מענטש לייגט אריין זיין מי און הארעוואניע איז נישט די סאמע פינטעלע, די ראזשינקע פון זיין לעבן, האט די ארבעט נישט קיין ממשות'דיגן ווערט, אבער וואס ס'איז פארט אמת איז אז אן אויפמונטערונג און דערמוטיגונג העלפט אלעמאל, און איז היינט אפשר נויטיגער ווי ווען פריער, דעריבער מיין אויפריכטיגער דאנק. כ'נעם אן אז איינער פון די מאטיוון, איך האף אז נאר איינער פון מערערע, וואס האט באוואויגן די יורי מיר צוצוטיילן דעם כבוד און אנערקענונג, איז דער פאקט וואס איך האב אויסגעהאלטן ביז היינט מער ווי פופציג יאר ביי אידישע לערערישע און ערציאונגס ארבעט. כ'וויל זיך מודה זיין אז דווקא אט דער איינדרוקספולער אויסשטענדיקער פאקט לייגט זיך אין געוויסע מאמענטן שווער אויפן געמיט. מען פרעגט זיך, וואזשע טאקע האסטו אויפגעטאן אין די מער ווי פופציג יאר? ניט אלעמאל איז דער ענטפער א בארואיגנדיקער. אין די שווערע מינוטן. פון חשבון הנפש איז מיין טרייסט וואס איך קען זאגן געוויסנהאפט אז איך האב זיך ערליך באמיט, כ'האב זיך איינגערעדט, און דאס איז אויך א קוואל פון טרייסט, אז איך בין נישט געווען שטרענג. גראדליניג. איך בין נישט געגאנגען אין שפאן. אידישע דערציאונג איז אין משך פון די מער ווי פופציג יאר געווארן אלץ שווערער און שווערער. די קאטאקליזמישע ענדערונגען אויף דער וועלט און אין אידישן לעבן האבן געפאדערט און פאדערן א באשטענדיגע וואכזאמקייט וועגן נייע אויסבליקן, נייע צוגאנגען, און נייע ווענדונגען און אפווענדונגען. כ'גלויב אז איך האב אויפגעהיט אין זיך און אין מיינע מיטארבעטער, דורך דער גאנצער תקופה א באשטימטע מאס פון פרישקייט און בויגזאמקייט. די סינטעזן וועלכע אונזער שול-ריכטונג האט אנגעהאלטן און אויפגעהיט דורך די פילע צענדליגער יארן, און מיט וועלכע איך בין אלעמאל געווען אידענטיפיצירט, זענען אפט קריטיקירט געווארן ווי א נישט אויסגעהאלטנקייט. מיר דוכט אז דווקא דאס איז געווען אונזער שטארקייט. מען זאגט אונז, איר זעט דאך אז די וועגן און צוגאנגען וואס איר האט אנגעווענדעט טויגן היינט נישט. דאס איז א שווערער טעות. אפילו אויב ס'זאל אן ספק באוויזן ווערן אז זיי טויגן היינט לחלוטין נישט, איז עס דורכאויס ניט קיין באווייז אז אין זייער צייט זענען זיי, אונטער יענע אומשטענדן, נישט געווען דורכאויס נוצליך און פראדוקטיוו. יא, מיר האבן מיט יענע וועגן און אויף פילע אומוועגן, ביז אויף א פיינער מאס אריינגעפאסט א דור אין דעם אידישן און קאנאדישן לעבן. אייניקע פון אונז דערמאנען מיט ביטערקייט די שוועריקייטן מיט וועלכע מיר האבן זיך געראנגלט אסאך יארן. מיר מוזן זיך אבער פארטראכטן און איינזען אז יענע נישט צו גינסטיגע אומשטענדן און שוועריגקייטן אונטער וועלכע מיר האבן געפירט אונזער ארבעט זענען געווען ווי א קינדערשפיל אין פארגלייך מיט די גיגאנטיש טראגישע שפיציגע שטרויכלשטיינער צווישן וועלכע ס'קומט איצט אויס א דערציער בכלל און א אידישן דערציער בפרט צו מאניוורירן זיין גאנג און וועג אין דער דערציאונג. ס'איז דוכט מיר נאך קיינמאל אין דער מענטשליכער געשיכטע נישט געווען אזוי פארצווייפלענדיק שווער, צו זיין עלטערן, דערציער, און אפשר נאך מעהר יוגענטליכע ווי ס'איז היינט, אין אונזער כאאטישער, אויפן אפגרונד זיך וואקלינדיגער צייט און וועלט. דאס פאדערט אן איבערמענטשליכע אנשטרענגונג פאר די אלע וועלכע טראגן אויף זיך באהבה, די יסורים'דיגע אויפגאבע פון זיין דערציער, פירער, מדריכים. צי האבן מיר דעם כח פאר דעם? צי האבן מיר וועטעראנען, א ווארט מיט וועלכן איך שרעק זיך אליין שטארק איבער, די גייסטיגע כוחות פאר דעם? צי זענען אונזערע ממשיכים, אונזערע מיטארבעטער און נאכפאלגער גרייט פאר דער אויפגאבע? אפט באפאלט א ספק און פחד. איין זאך איז זיכער, די צוויי דורות, די וועטעראנען און זייערע ממשיכים, מוזן ארבעטן צוזאמען. כדי אנצוהאלטן דעם המשך און די אידענטיטעט אן וועלכע דאס פסיכישע לעבן און טאן פון א כלל, נישט ווייניגער ווי פון א יחיד, מוז זיך וואקלען און געשטרויכלט ווערן. ס'איז אבער פונקט אזוי נויטיג אנצוהאלטן די שטענדיגע באנייאונג. דאס אנטקעגן שטעלן זיך די שטורעמס און די כוואליעס פון דער צייט, און אויב וויפיל נויטיג זיי אנטקעגנצוקומען, אן דער באמיאונג אנצוהאלטן המשך און זיין גרייט אויף באנייאונג, וועט אידישע דערציאונג נישט דערפילן איר היסטארישע, מיט געפארן אנגעלאדענע און גלייכצייטיג זייער פיל צוזאגנדיגע אויפגאבע. מיין רוף צו א באנייאונג פון כוחות, צו א שעפערישן צוזאמענארבעט אויף די קומענדיגע יארן. אמן.

א צאל טעלעגראמען אבער מיר גייען זיי נישט לייענען צוליב די צייט באגרעניצונג. מ'עט זיי איבערגעבן צו די אייגענטומער פון וועמען זיי זענען געשריבן געווארן. כ'וויל דא אין קורצן דאנקען חוה אוסטערגער פאר רעקארדירן אלץ וואס קומט דא פאר היינטיגן אוונט ווי תמיד. חבר רוני פיינגאלד און חבר רמ

מיר האבן געהאט וועגן אים צו זאגן מערהט לעצטן שבת ווען ער איז אויפגעטראטן אויף א ספעציעלן מיט א ספעציעלן רעפעראט איינגעארדנט אין דער אידישער פאלקסביבליאטעק. מיר האבן אים איינגעלאדנט צו בלייבן און אנטיילנעמען אין היינטיגן אוונט ווייל מיר האבן געפילט, אז ער איז דער פערזאן וואס שאפט א פארבינדונגס בריק צווישן ביידע ליטעראטורן די אידישע און העברעאישע, און דערפאר זענען מיר אים אלע אזוי דאנקבאר, און מיר באגריסן אים צו קומען קיין מאנטריאל אים און זיין פרוי ליבע פרוי מרים, און מיר דאנקן אים באמת וואס ער האט אנגעומען די איינלאדונג און געבליבן כדי צו רעדן פאר אונז אויך היינטיגן אוונט.

פריינט אין מאנטריאל. עטליכע טעג נאכדעם ווי איך בין אנגעקומען קיין ניו יארק האב איך בייגעוואוינט דארט אן ענליכן ליטערארישן יום טוב. אמעריקאנער קאנסול פאר ליטעראטור פאר אידן האט אויסגעטיילט א גאנצע לאנגע רייע פון פרייזן, און איך בין דארט געזעסן און האב צוגעהערט, און האב מיך געפילט אביסעלע פרעמד. אלס האט זיך געפירט אויף ענגליש אליין. אלע פרייז־נעמערס, אלע פרייז־געבערס האבן גערעדט אויף ענגליש. איין אויסנאמע איז געווען, אונזער רחל קארן האט באקומען אויך א פרייז און זי. האט געענפערט אויף אידיש. דאס איז געוועזן דאס איינציגע ביסעלע ווי א מזוזה אויף א טויער וואס איז געשריבן אויף לשון קודש האט זי גערעדט עטליכע מינוט אויף לשון אידיש. פון אירע רייד איז דער עולם געוואר געווארן אז אין איינער א באנק זיצט אויך א גאסט פון ישראל, א העברעישער דיכטער, און נאכדעם ווי אלס איז פארמעל פארענדיגט געווארן, איז געשאפן געווארן ממש א טור, א ליין, צו דעם דאזיגן דיכטער, און די אלע חשוב'ע ראבייס און געלערטע זענען צוגעקומען איינער נאכן אנדערן באווייזן אז זיי קענען רעדן אביסעלע עברית אויך, און עס איז ממש געוועזן אזא מין מעמד, אזא מין סצענע ווי יוסף וואס האט זיך דערקענט צו די ברידער זיינע, נאר יוסף האט איז געווען איינער וואס האט גערעדט ענגליש, כ'מיין מצריש, און די ברידער אלע האבן גערעדט העברעיש. און דא איז געווען דער מצב פונקט פארקערט, דא ביי אייך פיל איך זיך באמת'דיג אויף א יום טוב וואס איז אויך מיין אייגענער יום טוב, איך קען גלויבן אז איך געפין זיך אין תל אביב, אפשר אין זאל אהל שם, דארט ווי ביאליק פלעגט אפראווען דעם עונג שבת יעדן שבת נאכמיטאג, ווייל אויך דער זאל זעט אויס גאנץ ענליך, און מען טיילט פרעמיעס אידישע און העברעישע מענטשן, דא פיל איך באמת אן אייגענעם יום טוב, און ווייל איך האב בייגעוואוינט א סך אזעלעכע ימים טובים, אין ישראל, סיי ווען איך בין געווען איינער פון די שופטים, סיי ווען איך בין געווען איינער פון די לאורעאטן, וויל איך מיר ערלויבן צו באמערקן עטליכע באמערקונגען, סיי צו די דריי פרייזן וואס זענען אויסגעטיילט געווארן, און סיי צו דעם רעגולאמענט צום צו די געזעצן וואס מ'האט דא פעסטגעשטעלט פאר די פרעסע. כ'האב געזען די פארשטעלונג א חתונה אין שטעטל. כ'האב זי געזען צוזאמען. מיט קליינע קינדער בייטאג, און איך קען אייך זאגן באמת אז אזא שטארקע דורכלעבונג האב איך שוין לאנג נישט געהאט אין העברעישן טעאטער ביי אונז. די הבימה וואס האט איר אנהויב געהאט אין רוסלאנד, לויט דער טעאָריע פֿון סטאַניסלאַווסקי און לויט דער אַרבעט פֿון וואַכטאַנגאָוו, האָט שוין ווײַזט-אויס פֿון לאַנג פֿאַרגעסן די דאָזיקע טעאָריע. אַ סך נײַע און פֿאַרשידנאַרטיקע רעזשיסאָרן האָבן געאַרבעט אין דער הבימה און מיט דער הבימה, און זי איז שוין לאַנג אַוועקגעגאַנגען פֿון דעם דאָזיקן דרך. אַ דאָ אין דער פֿאָרשטעלונג פֿאַר קינדער און ערוואַקסענע האב איך נאכאמאל געזעהן די גרויסע ערנסטקייט פון יעדע באוועגונג, די אויסגערעכנטקייט פון יעדע תנועה, און האב געזעהן אז קיין שום זאך איז דא נישט צופעליג. די זעקס ליכט וואס קיינער האט נישט געזאגט וועגן זיי א ווארט וואו זיי זענען, האבן גערעדט מיט זייער שפראך אז דאס איז זכר זעקס מיליאנען. מיר דאכט זיך אז אזא פארשטעלונג ווי אזוי זי איז וואלט מען געקענט איבערפירן קיין תל אביב, קיין ירושלים, און זי וואלט דארט געמאכט אן איינדרוק פון אמת'דיגן אידישן טעאטער. פונקט ווי די הבימה איז געקומען פון א פרעמד לאנד, אזוי קען אויך קומען פון דאנען קיין ישראל אזא פארשטעלונג. איך שלאג עס פאר גאנץ ערנסט. איך שלאג פאר גאנץ ערנסט איר זאלט קלערן אז די גאנצע פארשטעלונג, אפשר מיט א איבערבייט פון עטליכע הויפט ראלן, זאל אריבער געבראכט ווערן קיין תל אביב, דאס וואלט געווען זיכער א גרויסע סענזאציע, ווען די הבימה וואלט דאס געגעבן אזוי ווי דאס איז דא געגעבן געווארן, אביסל מער פאכמעניש, וואלט זי געמעגט מיט דעם זיך מער בארימען אין אויסלאנד ווי מיט די פארשטעלונגען וועלכע זי האט ליידער לעצטנס גענעמיקען אין אויסלאנד. כ'וויל באמערקן נאך א זאך. עס איז נישט געווען אין דער פארשטעלונג קיין איינציגע זאך וואס זאל שלעכט בארירן א מענטש וואס קען אידישקייט, א אידישן מענטש וואס ווייסט אידישע מנהגים, אדרבה, אלץ איז געוועזן פיין און קלאר און ריין. און מיר האט זיך אויסגעדאכט בשעת דער פארשטעלונג, און איצט בין איך נאך זיכערער, אז דאס איז נישט נאר א דאנק דעם אריגינעלן טעקסט פון איציק פעפער, וואס איז זיכער געוועזן אביסעלע איבערגעפעפערט מיט סאציאליסטישן פעפער, נאר דאס איז אויך געוועזן א דאנק דעם וואס חסיד, מרדכי חסיד, האט געהאלטן אן אויג אויף דער פארשטעלונג, און האט זיכער קאנטראלירט און פאראידישט מער דעם דאזיקן טעקסט וואס איז אויסגעוואקסן אויף פרעמדע ערד. און דאס דערמאנט מיך באלד אן אנדערע פארשטעלונג, אן ענליכע, וואס איז געגעבן געווארן לעצטנס אין תל אביב און אין ירושלים, איש חסיד היה. עטליכע יוגנטליכע האבן זיך צונויפגענומען און האבן געמאכט אזא מין פארשטעלונג מיט א גיטארע און מיט אנדערע מאדערנע אינסטרומענטן און מיט א גאר מאדערנעם צוגאנג, און די פרעסע האט זיי געלויבט ביז אונטערן הימל. פארוואס? ווייל אין פראגראם האט יעדער איינער פון די פינף זעקס יוגנטליכע דערציילט אז אייגנטליך ווייסט ער גארנישט פון חסידות. ער איז געקומען צו חסידות ווי א נייער, ווי א פרעמדער, און האט עס אנטדעקט גלייך אז חסידות זאל זיין ערגעץ פארווארפן, פארבאהאלטן, און מען דארף עס אנטדעקן. דא האט מען נישט אנטדעקט די אידישע מנהגים און די אידישע זייט פון דער פארשטעלונג, עס איז געוועזן אזוי אז יעדער איינער האט זיך געקענט זען אפילו ווער ס'איז א תלמיד חכם און ווער ס'פארשטייט אידישקייט. די צווייטע פרעמיע איז געגעבן געווארן א דיכטער וואס ביי אונז אין ישראל ווייסן פון אים ווייניגע מענטשן, ווייניגע ליינער. איך פארלאז מיך קאמפלעט אויף דער זשורי אז זי האט אויסגעקליבן א פאסיגן קאנדידאט פאר דער ערשטער פרעמיע דא. אבער בשעת די ערשטע פרעמיע פאר טעאטער און אויך די דריטע פאר ערציאונג איז געגעבן געווארן דאס מאל, און דארף אויך געגעבן ווערן ווייטער, נאר מאנטרעאלער אדער נאר קאנאדער מענטשן, דאכט זיך מיר אז די פרעמיע פאר דיכטונג דארף געגעבן ווערן פאר ייִדישע דיכטער אומעטום, אָדער ספּעציעל פֿאַר ייִדישע דיכטער אין קאַנאַדע און אין ישׂראל. נישט נאָר דערפֿאַר, װײַל די גרױסע פּרעמיע אױפֿן נאָמען פֿון מאַנגער איז געגעבן געװאָרן דאָס מאָל און װעט געגעבן װערן װײַטער אַן ארץ-ישׂראלדיקן און אַ נישט-ארץ-ישׂראלדיקן, נאָר אױך דערפֿאַר, ווייל פאעזיע האט אומעטום ווייניג ליינער און ס'איז נישט קיין לאקאלע זאך, און א פרעמיע וואס וואלט געגעבן געווארן פאר ביידע לענדער, פאר ישראל און פאר קאנאדע, וואלט פשוט פארבינדן מער ביידע לענדער. שטעלט אייך פאר. אז איר פארעפנטליכט אין ישראלדיקע צייטונגען אז דא וועט מען גיבן א גרויסע פרעמיע פון נישט פון פינף הונדערט פונט נאר פון טויזנט און וועגן דעם וויל איך שפעטער נאך דערמאנען עפעס און איר הויבט אן באקומען דא פון פופציק דיכטער יעדעס מאל פון ישראל ביכער דאס אליין איז דאך א געוואלדיגע זאך אט למשל איז געווען אין מעקסיקא א פרעמיע אויפן נאמען פון צבי קעסל, נאר ווייניגע מענטשן אין ישראל האבן פון דעם געוואוסט, און ישראל איז היינט א האלבע אידישע וועלט. דאס ערשטע מאל אז איך האב באקומען די פרעמיע איז באקאנט געווארן אין ישראל וואס דאס איז. און נאָך מיר האָט באַקומען אַ גאַנצע רייע ייִדישע דיכטער, העברעיִשע דיכטער אין ישׂראל, און די פּרעמיע האָט באַקומען אַ נײַעם ווערט. אויב איר וועט מיר חושד זײַן, אַז איך וויל אײַך צורעדן צו דעם, כּדי איך זאָל אפשר אויך באַקומען די דאָזיקע פּרעמיע, מעגט איר מיר חושד זײַן. פֿרײַנד ווײַסמאַן, האט באקומען א כשר פארדינטע פרעמיע פאר דערציאונג. דערציאונג איז אזא זאך שאין קולו הולך, דאס קלינגט נישט פון דערווייטנס, וועגן דעם שרייבט מען נישט אין די צייטונגען. און איך וואלט אייגנטליך געקענט זאגן אז איך ווייס נישט קיין סאך. פון פריינד ווייסמאן, אבער איך ווייס דאך ווען די קינדערלעך לעבן דער שול האב איך געפריווט עטליכע מאל רעדן עברית און זיי האבן פארשטאנען מיר צו ענטפערן אויף פשוטע פראגן, אבער דאס איז נישט גענוג, איך האב געמאכט באקאנטשאפט מיט דער דאזיגער פעדאגאגישער פערזענליכקייט שלא בפניו. נישט אין זיין געגנווארט, ווי אזוי? משך פון עטליכע יאהר האב איך געוואוינט אין חיפה, און אלס א מיטגליד פון דער אקאדעמיע פאר העברעאישער שפראך פלעג איך זיצן אין טעכניקום דארט, ביי פארשידענע זיצונגען איבער פארשידענע פעלדער פון טעכניק, און מ'האט געדארפט שאפן העברעאישע נעמען פאר פארשידענע כלים און פארשידענע בעגריפן טעכנישע. צווישן אלע עלטערע פראפעסארן מיט וועלכע איך בין געזעסן, איז געווען איינער א שענינקער, א יונגיטשקער, פראפעסאר ווייסמאן. איין מאל האט ער געזאגט אז ער האפט זיין פאטער וועט קומען באלד קיין ישראל, בעט ער מען זאל אים ערלויבן ברענגען זיין פאטער צו איינע פון די זיצונגען. פרעג איך אים, וואס האט דיין פאטער אינטערעס פאר אזא מין פארכאווע זיצונג ווי מען רעדט? זאגט ער, אוי, מיין פאטער האט ליב אלץ וואס איז העברעאיש. און דאמאלס האט ער מיר דערציילט, וועגן פריינד שלמה ווייסמאן, און מיר פעלט פשוט די מעגליכקייט צו זאגן דאס מאל האלף לך שלמה. דאס איז א פסוק אין שיר השירים, דער טויזנטער געהערט צו דיר שלמה, נישט נאר פינף הונדערט. א פרעמיע פון פינף הונדערט דאלער איר האט אלע געלויבט די איניציאטארן פון דעם פרייז, די הויפט איניציאטארן, און די אנדערע תורמים וואס האבן צוגעלייגט זייער חלק, אבער עס וועט זיין אסאך מער בכבוד'יג אויב עס וועלן צוקומען נאך אנדערע וואס וועלן צולייגן זייער חלק, ווייל אויב ישראל גיט צען טויזנט פונט, פונט, צען טויזנט פונט פאר צוויי מענטשן, דארף קאנאדע געבן כאטש טויזנט פונט יעדן איינעם. טויזנט דאלער. און איר דארפט מיר נישט קאלעמאכן דעם דאזיגן פסוק מעמד. ליבע פריינט, איך ווייס אז ס'איז א נאאיוויטעט צו גלויבן אז אלע אידן פון דער גאנצער וועלט וועלן זיך באלד פארזאמלען אין ארץ ישראל, און אלע לענדער וועלן זיך אויסליידיגן פון אידן. אפילו די גמרא אליין וואס האט געהאט גרויס חכמה האט געזאגט, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא לישראל שפיזרם לבין האומות, א גוטע זאך האט געטון דער רבונו של עולם מיט די אידן וואס האט זיי צושפרייט איבער דער גאנצער וועלט, אבער א קשר מיט ארץ ישראל איז געווען אין אלע צייטן, אפילו ווען אין ארץ ישראל זענען געוועזן נאר גאר ווייניגע אידן, נאר די שומרי החומות, און מען זעט אז דער קשר איז אייך זייער טייער, און איך האב שוין ביי אנדערע געלעגנהייטן געזאגט בהרחבה אז דער קשר מיט ארץ ישראל קען אנהאלטן נאר דורך עברית, איר טוט עס אבער נישט אין גענוגנדער מאס, איר דארפט זארגן דערפאר אז נישט נאר ווען איך בין דא א גאסט ביי אייך, און רעד מיט אייך יידיש און איר פארשטייט מיך, נאר זאל אנגעהאלטן ווערן דער קשר, דער צוזאמענהאנג, דער בונד מיט ישראל, נאר אויך ווען מיינע קינדער וועלן קומען צו אייערע קינדער, זאלן זיי האבן א שפראך אין וועלכער זיי זאלן זיך קענען פארשטיין ווי ברידער פארשטייען זיך, און דאס קען זיין נאר דורך עברית. דערפאר, ליבע פריינט, איך הער א קליינעם גערויש דא פון אומצופרידנקייט, איז די אלע ווייניגע מענטשן וואס קענען מיך נענטער ווייסן אז איך האב זייער ליב אידיש, און איך האב עס באוויזן נישט נאר מיט שיינע ווערטער, נאר מיט ארבעט פון מיין גאנץ לעבן כמעט, און דערויף קענען עדות זאגן קרוב צו פערציג ביכער פון אידיש וואס איך האב איבערגעזעצט אויף עברית, און צווישן זיי אויך די שריפטן פון פרץ אין צען בענדער. איך און מיין פרוי רעדן מיט גרויס פארליבע אידיש, און איך האב ליב יעדן אידישן איד, און דא אז איך גיי אויף דער גאס און זעה א איד איך בין אים חושד, הויב איך אן מיט אים צו רעדן אידיש, אמאל אפילו ווייזט זיך ארויס אז ס'איז נישט קיין איד, אבער מיר דארפן זעהן דעם אמת אז אין ארץ ישראל קען מען נישט האפן אז אלע עדות, אונזער גאנצער נייער דור, זאל לערנען אידיש שפעציעל כדי צו קענען דא אדער ערגעץ אנדערש אביסעלע רעדן אידיש, עס איז דא נאר איין ברירה, אדער די קינדער מיינע און אייערע זאלן זיך צוזאמען רעדן אויף ענגליש, אדער זיי זאלן זיך צוזאמען רעדן אויף עברית, און איך מיין איר וועט אליין וויסן וועלעכס איז דער ריכטיגער דרך. א דאנק אייך. זייט אזוי גוט, ס'געדויערט נאך צוויי מינוט און מ'ענדיגן די פארזאמלונג אויף א בכבוד'יגן אופן. א דאנק. איין מינוט. מיט אונז געפינט זיך עלקע סיגאל די פרוי פונעם דיכטער י. י. סיגאל און צו אייך און די שוועסטער סיגאל און צו אייך ווילען מיר זאגען זעהט ווי היינטיגער אווענט איז א באווייז אז די ירושה וועלכע